ההיא איתתא די פרוי דאדרתה לברתה, זי האט געמאכט א נדר אז די טאכטער זאל נישט הנאה האבן פון אירע נכסים, נאכער האט זי געוואלט אראפנעמען דעם נדר, אתאי לקמיה דרבי יוחנן, איז זי געקומען פאר רבי יוחנן אמר לה האט רבי יוחנן צו איר געזאגט, אילו הוה ידעת, ווען דו זאלסט געווען וויסן, דאמרן מגירתיך עלה דברתך, אז דיינע שכנים די וואס זיי וואוינען נאנט צו דיר וועלן זאגן אויף דיין טאכטער, אילו אויב לא חמאת בה אימה די מאמע זאל נישט געווען זעהן אין איר מילין דעזיבה זאכן וואס מען דארף איר אפלאזן זאכן וואס ס'פירט זיך נישט אויף ריכטיג בכדי אומזיסט לא אדרתה וואלסטו נישט געמאכט קיין נדר די שכינות וועלן זאגן מסתמא דו האסט גע'אסר'ט פון די נכסים מסתמא פירט זיך עס נישט גוט אויף זאלסט דאס אויף וויסן מי אדרתה וואלסטו געמאכט דעם נדר אמרה ליה האט זי געזאגט צו אים לא ניין איך וואלט דעמאלט נישט געמאכט דעם נדר

פינקסך, מ'עפנט אויף דיין בוך וממשמשין בעובדך, מ'זוכט נאך דיינע מעשים, ווען א מענטש מאכט א נדר הייסט עס ער האלט זיך ווי א חסיד ער וועט נישט ווערן געשטראכלט, דורכדעם טוט מען פון הימל נאכקוקן זיינע זכיות, זיינע מעשים, זאלסט דאס וויסן מי נדרת, וואלסטו געמאכט דעם נדר? אמר ליה האט ער אים געזאגט לא, איך וואלט נישט געמאכט דעם נדר, ושרייה האט ער אים מתיר געווען, אמר רבי אבא מאי קראה, ווי טרעפט מען דאס אין פסוק אז מען מאכט א נדר איז פותחין פנקסו, שטייט ואחר נדרים לבקר. בפשטות מיינט דער פסוק צו זאגן ואחר נדרים, אז מען האט געמאכט א נדר צו ברענגען קרבנות לבקר דארף מען גיין נאכזוכן די קרבנות, איך טייטש דא אויף ואחר נדרים, נאכדעם ווי א מענטש מאכט א נדר לבקר זוכט נאך זיינע מעשים, ואף על גב דפתח רבי ינאי ליה, כאטש רבי ינאי האט פותח געווען מיט דעם פסוק, אנן לא פתחינן ליה בהא אבער מיר טוען דאס נישט זאגן, פארוואס נישט? ווייל אז ער זאגט דער מענטש האט אזוי פיל געזינדיגט און מיט דעם וואס ער האט געמאכט דעם נדר איז פותחין פנקסו, איז אפילו ער האט נישט חרטה וועט ער נישט זיין אזוי גרויסער עזות פנים זאגן ער האט נישט חרטה. ולא פתחינן בהדא אחרניתא, און אויך גיי מיר נישט עפענען ער זאל האבן חרטה דורך א צווייטע זאך, דאמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן, מאי פתח ליה רבן גמליאל לההוא סבא, מיט וועלכע זאך האט רבן גמליאל מתיר געווען דעם אלטן לייט דעם נדר מיט דעם פסוק, אין פסוק שטייט יש בוטה, ס'דא איינער טוט ארויסרעדן א זאך כמדקרות חרב, ווי ער טוט שטעכן מיט א שווערד, ולשון חכמים, דער לשון פון די חכמים מרפא טוט היילן, כל הבוטה, דער וואס טוט ארויסרעדן א נדר, ראוי לדוקרו בחרב, איז ראוי מען זאל אים שטעכן מיט א שווערד, אלא, לשון חכמים, מרפא, דער לשון פון די חכמים טוט היילן. ולא פתחינן בהדא אחרנייתא, אויך מיט דער אנדערער טוט מען אויך נישט פותח זיין מען זאל מתיר זיין. דתניא מיר האבן געלערנט, רבי נתן אומר, רבי נתן זאגט, הנודר כאילו בנה במה, דער וואס מאכט א נדר איז גלייך ווי ער טוט אן עבירה, ער בויט א במה בזמן. וואס ס'איז דא דער בית המקדש וואס מען טאר נישט בויען קיין במות, והמקיימו, און דער וואס איז מקיים דעם נדר, ער פרעגט נישט דעם חכם ער זאל מתיר זיין, כאילו מקריב עליו קרבן, איז גלייך ווי ער האט מקריב געווען אויף דעם א קרבן, און ער איז חייב מיתה פאר שחוטי חוץ. דער ר"ן איז מסביר פארוואס טוט מען צוגלייכן דעם נודר כאילו בנה במה? ווייל דער וועלכער מאכט א נדר מיינט ער טוט א מצוה, די תורה האט אים גע'אסר'ט אין געוויסע זאכן נבילות טרפות, און ער טוט נאך די תורה, ער אסר'ט זיך אויף זאכן. זאגט מען אים, דו האסט געמאכט א טעות, פארקערט גאר, ביסט גלייך צו בונה במה, די תורה האט געהייסן מקריב זיין קרבנות אין בית המקדש, דאך זאגט די תורה מען זאל נישט מוסיף זיין אויף דעם, מען זאל נישט בויען קיין במה און מקריב זיין בחוץ, איז דא אויך די זעלבע זאך, די תורה האט דיר גע'אסר'ט זאכן. אבער דו ביסט מוסיף אויף דעם וואס די תורה האט דיר גע'אסר'ט, ביסטו פושע, ווי די ירושלמי זאגט, לא דייך במה שאסרה תורה, אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים. און דאס פאסט זיך אויך צו דעם מאל, ווייל שטענדיג מ'מאכט א נדר, איז דאך מתפיס בקרבן, און אויב דער קרבן איז נישט רצוי, קומט דאך אויס ער איז בויט א במה, און אז מען ברענגט א קרבן בחוץ ווייל דער נדר דאך א ענין פון נדר, א ענין פון קרבן. האבן מיר דא געהאט צוויי זאכן זאגט רבי נתן, אין דער רישא זאגט ער הנודר כאילו בנה במה, אין דער סיפא זאגט ער המקיימו כאילו מקריב עליו קרבן. וועלכע עבירה איז א גרעסערע? א גרעסערע עבירה איז ווען ר'איז מקריב בחוץ, שחוטי חוץ. זאגט די גמרא ברישא פתחינן אין די ערשטע העלפט פון די ברייתא, הנודר כאילו בנה במה, מיט דעם טו איך אים יא פותח זיין ער זאל האבן חרטה. פארוואס? ווייל די עבירה איז נישט אזוי גרויס, אויב ער האט נישט די ריכטיגע חרטה אין הארץ, וועט ער זיך נישט שעמען פון צו זאגן דעם אמת. אבער בסיפא, אין דער סיפא פון דער ברייתא וואס דארט שטייט המקיימו כאילו הקריב עליו קרבן, אביי אמר פתחינן, אביי זאגט מיט דעם איז מען אויך פותח, ורבא אמר לא פתחינן, רבא זאגט דאס זאל איך נישט אנפרעגן, ווייל איך האב מורא צוליב די הארבקייט פון די עבירה. פון שחוטי חוץ, אפילו ער האט נישט קיין חרטה, נאר ווייל ער שעמט זיך וועט ער זאגן ליגנט, ער וועט זאגן ער האט חרטה. רב כהנא מתני לה להא שמעתא בהדין לישנא, רב כהנא האט געלערנט דיע הלכה מיט דעם לשון. ווי מיר האבן פריער געלערנט אז ברישא איז נישטא קיין מחלוקת האלטן אלע פתחינן, די מחלוקת איז ביי די סיפא, קומט אויס לויט אביי'ן איז אפילו בסיפא אויך פתחינן. רב טביומי מתני הכי, רב טביומי האט אנדערש געלערנט אז בסיפא לא פתחינן

ווייל בונה במה איז א הארבע עבירה, וועט ער אפילו ער האט נישט קיין חרטה וועט ער זיך שעמען און ער וועט זאגן ער האט חרטה. והלכתא, און די הלכה איז לא פתחינן לא ברישא, נישט דאס וואס שטייט אין די רישא הנודר כאילו בנה במה, ולא בסיפא, נישט מיט דעם וואס שטייט אין די סיפא והמקיימו כאילו הקריב קרבן. ולא פתחינן בהא נמי דשמואל, און אויך איז מען נישט פותח מיט דער זאך פון שמואל. דאמר שמואל, שמואל האט געזאגט, אף על פי שמקיימו, אפילו ער איז מקיים דעם נדר, נקרא רשע, ווערט ער אויך אנגערופן א רשע. אמר רב אבהו מאי קרא, ווי האבן מיר די זאך אין פסוק, ער איז מקיים דעם נדר, ער גייט נישט צו א חכם ער זאל מתיר זיין, הייסט ער א רשע? שטייט אין פסוק וכי תחדל לנדור, אויב דו וועסט זיך צוריקהאלטן פון מאכן נדרים, לא יהיה בך חטא, וועסטו נישט האבן קיין חטא. ווערט דארט דערמאנט ביי נדר.

זעה איך דאך אז ווארט חדלו שטייט ביי רשעים. איז קומט אויס דער וואס מאכט א נדר איז א רשע. אמר רב יוסף אף אנן נמי תנינא, מיר האבן א ראיה צו דעם פון דער משנה אז דער וועלכער מאכט נדרים הייסט א רשע. שטייט אין דער משנה, כנדרי כשרים. ער זאגט, די זאך זאל זיין אסור צו מיר אזוי ווי נדרי כשרים. לא אמר כלום, האט ער גארנישט נישט געזאגט, ווייל כשר'ע מענטשן מאכן נישט קיין נדרים. ווי איז אבער האט געזאגט כנדרי רשעים, זאגן מיר נדר, ער נעמט אויף זיך כנדרי רשעים, נדר בנזיר ובקרבן ובשבועה, פארוואס? ווייל דער וועלכער מאכט א נדר ווערט אנגערופן א רשע, זע איך דאך אז דער וואס מאכט א נדר ווערט אנגערופן א רשע. אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, כל הכועס, דער וועלכער איז אין כעס, כל מיני גיהנום שולטין בו, אלע מינים פון גיהנום זענען שולט אויף אים, שנאמר ווי שטייט אין פסוק והסר כעס מלבך, אוועק נעמען די כעס פון דיין האנט, דיין הארץ, והעבר רעה מבשרך, און אוועק נעמען די שלעכטס פון דיין פלייש. פון דיין קערפער, ואין רעה אלא גיהנום, דאס ווארט רעה גייט אויפן גיהנום, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק כל פעל השם, אלעס וואס דער אייבישטער האט געמאכט, ער האט באשאפן למענהו, פאר זיין כבוד. וגם רשע ליום רעה, וואס איז די טייטש רשע ווארט ליום רעה? מיינט מען דאך ער ווארט אויף דעם גיהנום. ולא עוד, נישט בלויז מיני גיהנום שולטין בו, אלא שהתחתוניות שולטות בו, קראנקהייטן פון מאגן מערידן טוט אין אים געוועלטיגן. שנאמר, אזוי ווי שטייט אין די תוכחה, ונתן השם לך שם, דער אייבישטער וועט דיר דארטן געבן לב רגז, א הארץ וואס איז אויפגערעגט, וכליון עינים, ס'וועט פארלענדן די אויגן, דער מענטש וועט טראכטן ווען גייט ער שוין ארויס פון די צרות, ודאבון נפש.

ווען עולא איז ארויפגעגאנגען אין ארץ ישראל, איתלוו ליה האבן זיך באהאפטן צו אים, זענען געגאנגען מיט אים תרי בני חוזאי בהדיה, צוויי מענטשן פון דער שטאט חוזאי זענען געגאנגען מיט אים, קם חד שחטיה לחבריה, אויפן וועג איז איינער פון דיע צוויי חוזאי'ס האט געשחטן דעם אנדערן, אמר ליה לעולא, האט ער געפרעגט צו עולא, יאות עבדי, איך האב גוט געטאן? אמר ליה האט ער אים געזאגט אין יא, ופרע ליה בית השחיטה, טו אפשניידן דא וואו דו האסט אים געשחטן מערער אז ער זאל שנעלער שטארבן, ער זאל זיך נישט מאטערן. כי אתא לקמיה דרבי יוחנן, ווען עולא איז געקומען צו רבי יוחנן אמר ליה האט ער אים געזאגט, דילמא חס ושלום אפשר אחזיקי ידי עוברי עבירה, מיט דעם מאל וואס איך האב אים מסכים געווען, כ'האב געזאגט אין, האב איך אונטערגעהאלטן, מחזק געווען די וואס ס'טוען אן עבירה. אמר ליה האט אים רבי יוחנן געזאגט דו האסט נישט קיין עבירה, נפשך הצלת, דו האסט געראטעוועט דיין לעבן, זאלסט אים דאס נישט געווען זאגן, ווען ער זאל געווען זען אז דיר פארדריסט וואלט ער דיר אויך געהארגעט. קא תמה רבי יוחנן, רבי יוחנן האט זיך געוואונדערט מכדי כתיב שטייט אין פסוק ונתן השם לך שם לב רגז, דער אייבערשטער וועט דיר געבן א הארץ פון מ'איז אויפגערעגט, בבבל כתיב, דא שטייט דאך אין בבל, אבער אין ארץ ישראל איז דאס נישט פארהאנען, ווי קומט עס אז איינער זאל זיין אויפגערעגט אין ארץ ישראל אויף אזוי ווייט ער זאל הארגענען דעם חבר? אמר ליה עולא, האט ער אים גענטפערט, ההוא שעתא, דיע צייט וואס דאס האט פאסירט, לא עברינן ירדנא, זען מיר נאך נישט געהאט דורכגעגאנגען דעם ירדן, און עבר הירדן האט נישט אין זיך אזיין שטארקע קדושה, ווייל מען ברענגט נישט דעם עומר פון עבר הירדן, און נאך אזוי אנדערע זאכן, ממילא קאן דארטן זיין דער לב רגז. אמר רבה בר רב הונא, האט רבה בר רב הונא געזאגט, כל הכועס, יעדער וואס איז אין כעס, אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו, ער רעכנט זיך נישט מיט די שכינה. פארוואס? ווען דער מענטש זאל וויסן אז יעדע זאך איז השגחה פרטיות, וואלט ער זיך דאך קיינמאל נישט אויפגערעגט, ווייסט ער אז דער חבר האט אים געטאן שלעכטס, אז נישט דער חבר האט עס געטאן, נאר אזוי איז עס געקומען מלמעלה, ווי שטייט דארטן ביי דוד המלך ווען מ'האט אים געשאלטן האט ער געזאגט איך האב צו אים גארנישט ניט, השם אמר, דאס איז אלץ פון דעם אייבערשטן, און אויב דער מענטש רעגט זיך אויף, איז דאך פון דעם א סימן אז עס פעלט אים אין דער אמונה, שנאמר עס שטייט אין פסוק, רשע כגובה אפו, דער רשע ווען ער איז כגובה אפו, זיין כעס איז הויעך, בל ידרש, טוט ער נישט פארשן דעם אייבערשטן, ער טראכט נישט אז דאס קומט פון אייבערשטן, אין אלקים כל מזמותיו, אלע זיינע טראכטונגען זענען הפך השם. רבי ירמי' מדיפתא אמר, רבי ירמי' פון דער שטאט דיפתא זאגט, משכח תלמודו, ער פארגעסט אויך זיין לערנען, ומוסיף טיפשות, און ער טוט מוסיף זיין אויף זיך נארישקייטן. שנאמר, שטייט אין פסוק, כי כעס בחיק כסילים ינוח, כעס ליגט אין שויס פון כסילים, זעה איך דאך פון דעם אויף אז דער וואס איז אין כעס הייסט א כסיל, וכתיב שטייט אין פסוק וכסיל און דער נאר יפרוש וועט אויסשפרייטן אולת, נארישקייטן. איז פון דעם א ראיה ער מוסיף טיפשות. ר' נחמן בר יצחק אמר, ר' נחמן בר יצחק זאגט, בידוע, ס'איז א פאקט, אז מען זעט א מענטש רעגט זיך אויף איז א פאקט, שעוונותיו זיינע עבירות מרובין זענען מער מזכויותיו, פון זיינע זכויות, שנאמר שטייט אין פסוק, ובעל חמה, דער וועלכער איז אין כעס, רב פשע, איז א סימן אז ער האט אסאך עבירות. אמר רב אדא ברבי חנינא, האט רב אדא ברבי חנינא געזאגט, אלמלא חטאו ישראל, ווען די אידן זאלן נישט געווען זינדיגן, לא ניתן להם, וואלט זיי נישט געווארן געגעבן, אלא חמשה חומשי תורה, וספר יהושע בלבד, וואלטן זיי נאר געהאט חמשה חומשי תורה און ספר יהושע ווייל דער עיקר פון די אנדערע נביאים איז נאר צו שטראפן די אידן אויף די עבירות וואס זיי האבן, אז זיי זאלן נישט זינדיגן, וואלט מען זיך נישט געדארפן האבן קיין תוכחה, אז מען האט געזינדיגט דארף מען זאגן די תוכחה פון נביאים, פארוואס ספר יהושע וואלט מען זיי יא געגעבן, שערכה של ארץ ישראל הוא, ווייל דארטן ווערט דערמאנט די ערך פון דער אפשאצונג פון ארץ ישראל, אין ספר יהושע ווערט דערמאנט די שטעט אין ארץ ישראל, די נחלות וואס די שבטים האבן געירשנט, דעריבער אפילו זיי האבן נישט געזינדיגט דארפן זיי האבן ספר יהושע. מאי טעמא? פארוואס דארף מען זיי געבן יעצט דא אז זיי האבן געזינדיגט מערער חכמה, מערער נביאים? ווייל עס שטייט אין פסוק כי ברוב חכמה רב כעס. פארוואס האט מען זיי געדארפן געבן רוב חכמה?

יהא בעיניך כעובד עבודה זרה, זאל זיין אין דיינע אויגן אזוי ווי ער דינט עבודה זרה, ווען דער מענטש זאל גלייבן אין השגחה פרטיות אז אלעס וואס קומט אויף אים איז אלץ אזוי איז דער רצון השם, וואלט ער זיך דאך נישט אויפגערעגט, נאר אויב ער רעגט זיך אויף איז עס גלייך כעובד עבודה זרה, אויך זאגט די גמרא אין פסחים דף ס"ו, שטייט דארטן, כל אדם שכועס, יעדע מענטש וואס איז אין כעס, אם חכם הוא אויב ער איז א חכם, חכמתו מסתלקת ממנו, איז דער כעס, מאכט אז די חכמה זאל אוועקגיין פון אים, און אזוי טרעפט מען טאקע אין ספרי פרשת מטות ווערט דארטן דערמאנט אויף משה רבינו, מי לנו גדול ממשה רבינו, ווערט דערמאנט ווייל ער איז געקומען צו כעס בא לכלל טעות, אין דריי ערטער איז משה געקומען לכלל כעס, און ר'איז געקומען לכלל טעות, דאס איז אין ספרי פרשת מטות, זעהט מען דאס איז געבינדן איינס מיט דעם אנדערן, כעס טוט מאכן די חכמה זאל אוועקגיין, און חכמה טוט מאכן אז דער מענטש זאל נישט ווערן אין כעס, דער מענטש זאל אויפנעמען יעדן זאך, ער זאל וויסן אז אלעס קומט פון דעם אייבערשטן. פארקערט ווי דער דין איז, חייב אדם לברך על הרע כשם שמברך על הטוב, ווייל אין דעם רע איך באהאלטן א טעיפ רן. ברוך השם מסכת נדרים דף כב עמוד ב, די שורה הייבט זיך אהן מיט די ווערטער כי ברוב חכמה. אמר רב אסי, האט רב אסי געזאגט, אין נזקקין לאלוקי ישראל, אויב איינער האט געשוואוירן מיט השם, איז מען נישט נזקק צו אים, טו איך זיך נישט צובינדן צו אים איך זאל אים מתיר זיין די שבועה. חוץ מקונם אשתי נהנית לי, ער האט גע'אסר'ט די פרוי זאל פון אים הנאה האבן,

וועגן די הלכה איז ווי די בית הלל דאמרי יש שאלה, איז רב אסי הכי קאמר, רב אסי זאגט אזוי, נהי דיש שאלה, כאטש די הלכה ווי די בית הלל, מיהו לכתחילה אין נזקקין, אבער לכתחילה טו איך זיך נישט פארנעמען מיט דעם מענטש, אלא בקונם אשתי נהנית משום שלום ביתו. אזוי האב איך געוואלט לערנען פשט. ואינו נוח לי, ס'געפעלט אבער מיר נישט דער פשט. דבית שמאי וודאי מדרבנן בעלמא קאמרי, דאס וואס מיר זאגן לויט די בית שמאי אין שאלה בשבועות איז נאר מדרבנן, דהא לא יחל דברו דמיניה דרשינן אבל אחרים מוחלים לו, דאס וואס איך לערן אפ פון לא יחל דברו אז אנדערע קענען אראפנעמען פון איהם דעם נדר, אשבו אשבועה נמי קאי, דאס גייט ארויף אויף שבועה אויכעט, א שבועה קען מען אויך אראפנעמען,

איין זאך קען מען זאגן, רב אסי לית ליה האי אוקימתא דלקמן דביש שאלה פליגי, רב אסי האלט נישט די אוקימתא אז מען קריגט זיך אין יש שאלה אי נמי סבירא ליה קען זיין ער האלט דלבית שמאי אין שאלה מדרבנן איז די טייטש דאפילו התירו אינו מותר טאקע מדין תורה האלטן אלע יש שאלה נאר מדרבנן האלטן אלע אין שאלה נאר זיי קריגן זיך בדיעבד מ'האט מתיר געווען, אז לויט די בית שמאי אפילו התירו אינו מותר, ולבית הלל יש שאלה, איז דער טייטש ואם התירו מותר, אויף בדיעבד זאגן זיי יש שאלה, מיהו אבער לכתחילה אין נזקקים זה נראה לי, ווי איז אבער אין דעם פאל קונם אשתי נהנית לי שגנבה את כיסי, האלטן די בית הלל אפילו לכתחילה איז מען אויך נזקקים,

דאפשר דגרסינן ליה, קען זיין איך בין עס יא גורס, וכי תנן במתניתין דכהאי גוונא אין צריך שאלה, ווען זאגן מיר אז אין פאל דארף מען ניט קיין שאלה, הני מילי דאס איז נאר גערעדט געווארן באומר ווען ער זאגט שאם לא מפני כן לא היה מדירה, ער זאגט אז די גאנצע כוונה איז געוועזן ווייל ער האט געמיינט שגנבה את כיסו, אבל במעמיד דבריו ואומר, און ער זאגט אף על פי כן בדעתי היה שלא תהנה ממני, איך האב דאך געטראכט שלא תהנה ממני, צריך שאלה. והכא דא אויך במעמיד מיירי רעדט זיך אז ער זאגט ער וואלט עס סיי ווי גע'אסר'ט. ולפי פירושו לויטן פשט פון רשב א צריכים לומר דארף מען לערנען דכי קאמר חוץ מקונם אשתי, פארוואס דעמאלט איז לכתחילה נזקקין משום דאיכא תרתי, ס'איז דא קאמר, ווייל ס'איז דא צוויי ענינים, אי ס'שלום ביתו, ס'מאכט שלום בית, ועוד, און נאך א זאך, דהוי כעין נדרי שגגות, ווייל ס'איז ענליך צו נדרי שגגות. נאר דעמאלט, זאגן מיר, איז נזקקים. אבל הוא ז ל אומר, אבער דער רשב א זאגט, אפילו נמצא שגנבה, ס'נאר דא דער ענין פון שלום בית, נשאלים ומתירים לו משום שלום ביתו. וכי נקט ווען די גמרא כאפט אן נמצא שלא גנבה לישנא דמתניתין נקט ולאו דווקא אפילו ס'נישט געווען נמצא שלא גנבה איז מען אויך זקוק ואינו נוח לי מיר געפעלט נישט דאס וואס די רשבא זאגט גמרא ההיא דאתא לקמיה דרב אסי, איין א פרוי איז געקומען צו רב אסי, אמר לה, האט ער געזאגט צו איר, במאי נדרת, מיט וואס האסטו געמאכט דעם נדר, באלקי ישראל, מיט אלקי ישראל, מיט דעם שם, אמר לה, האט ער געזאגט צו איר, אי נדרת במוהי שכינוי בעלמא, אויב זאלסט געווען מאכן דעם נדר במוהי, נישט מיט דעם שם, נאר מיט א שבועה, מזדקיקנא לך, וואלט איך דיר מתיר געווען, השתא דלא נדרת במוהי אלא באלקי ישראל, לא מזדקיקנא לך, וועל איך דיר ניט מתיר זיין, דער ר ן ברענגט אראפ א צווייטע גירסא, אי נדרת במוהי לא מזדקיקנא לך, אפילו זאלסט געווען זאגן שבועה, וואלט איך דיר אויך נישט געווען מתיר געווען.

אמר ליה, האט רב כהנא צו אים געזאגט, לא, כ'קען נישט עסן. מרי כולא, איך שווער אין דעם דעם אדון הכל, לא טעימנא לך, כ'וועל נישט עסן. אמר ליה, האט רב יוסף געזאגט צו אים, לא, וועסט נישט עסן. מרי כולא לא טעימת לי, איך שווער דו וועסט נישט עסן. פרעגט די גמרא, הניחא דאס וועט זיין גוט לרב כהנא, דאמר לא מרי כולא, איך פארשטיי פארוואס רב כהנא האט געשוואוירן ווייל ער האט נישט געוואלט עסן, אלא לרב יוסף, אבער לויט רב יוסף און רב יוסף האט דאך געוואלט ער זאל יא ביי אים עסן, אמאי אמר פארוואס האט ער געזאגט לא מרי כולא? ענטפערט די גמרא, הכי דקאמר ליה, רב יוסף האט אים אזוי געזאגט לא מרי כולא דקאמרת, האסטו דען ניט געשוואוירן? הלכך לא טעימת לי, דעריבער וועסטו נישט קענען עסן.

קען מען אלעס דער חכם מתיר זיין מיט חרטה, ס'מוז נישט זיין קיין פתח, ונזקקין לאלקי ישראל, און לכתחילה בין איך אויך נזקק לאלקי ישראל, און דער ר"ן איז מוסיף, ס'איז נישט קיין חילוק צו בשעת שבועה האט מען געהאלטן א חפץ אין האנט, א ספר תורה צו אנדער זאך צו נישט, אפילו נקוט חפצא איז מען אויך נזקק, ווייל דער נקוט חפצא ער האט נאר א ענין ביי די שבועת הדיינים איך זאל מאכן אויף אים א מורא, אבער דער עיקר שבועה דאס איז דער שם אדער דער כינוי. דערציילט די גמרא, משתבח ליה רבא לרב נחמן ברב סחורה, רבא האט געלויבט רב סחורה'ן פאר רב נחמנ'ען, דאדם גדול הוא, אז רב סחורה איז א חשוב'ער מענטש. אמר לו, האט רב נחמן געזאגט צו רבא'ן, לכשיבא לידך, ווען ער וועט קומען אמאל צו דיר, הביאהו לידי, ברענג אים צו מיר. הוה ליה נדרא למישרא, רב סחורה האט געהאט א נדר מתיר צו זיין. אתא לקמיה דרב נחמן, רב סחורה איז געקומען פאר רב נחמנ'ען ער זאל אים מתיר זיין דעם נדר, אמר ליה האט רב נחמן געזאגט צו אים, נדרת אדעתא דהכי, דו האסט געמאכט דעם נדר זאלסט געווען דאס און דאס וויסן, אמר ליה אין, כ'האב דאך געמאכט דעם נדר אדעתא דהכי, און דו האסט דאס געווען וויסן ס'וועט אזוי ארויסקומען נישט קיין באקוועמע זאך, וואלסטו געמאכט דעם נדר? האט ער געזאגט אין יא. כמה זימנין, אזוי אסאך זאכן האט ער אים געפרעגט, און ר'האט אלץ געזאגט, ר'האט אלץ געמאכט דעם נדר. איקפד רב נחמן, האט רב נחמן מקפיד געווען, זע נאר, ער האט געמאכט דעם נדר אויף אלע אופנים אז מען קען נישט אראפנעמען דעם נדר, אמר ליה, האט רב נחמן געזאגט צו רב סחורה זיל לקילעך, גיי אהיים, איך קען דיר נישט מתיר זיין, נפק רב סחורה איז רב סחורה ארויס געגאנגען ופתח פתחא לנפשיה און ער האט געפונען פאר זיך א פתח און נישט די טייטש איז רב סחורה האט אליין מתיר געווען ווייל מיר זאגן דאך לא יחל דברו הוא אינו מיחל ס'דארף גיין צו א חכם נאר ער האט געפונען א פתח און ער האט געזאגט דעם פתח פאר דעם חכם און מען האט אים מתיר געווען דאס איז די טייטש ופתח פתחא לנפשיה. שטענדיג איז דאך די טייטש פותחין אז די חכם זוכט צו געפינען פאר די מענטש א פתח, דא האט ער אליין געפינען פאר זיך א פתח און ער האט עס געזאגט דעם חכם. וואס איז געווען די פתח? רבי אומר, רבי זאגט, איזוהי דרך ישרה, וועלכעס איז א גלייכע וועג, שיבור לו האדם, וואס דער מענטש זאל עס אויסקלייבן, כל שהיא תפארת לעושיה, אז די זאך איז שיין מצד עצמו פאר דעם מענטש וואס ער טוט עס. און נאך א זאך, ותפארת לו מן האדם, און די אנדערע מענטשן וואס זיי זעען דאס, איז עס אויך שיין די זאך, מען לויבט אים פאר דעם. והשתא דאיקפד ר' נחמן, יעצט אז ר' נחמן איז געווען אין כעס, איז דאך עס נישט כדרך ישרה מן האדם, איז אויף דעם דעת אז ר' נחמן זאל מקפיד זיין, ס'זאל נישט זיין כדרך ישרה, אדעתא דהכי לא נדרי, אויף דעם דעת וואלט איך נישט געמאכט דעם נדר, ושרא לנפשיה, און דורך דעם מאל וואס ער האט געזאגט געפונען דעם פתח האט ער מתיר געווען, איז נישט די טייטש ער אליין האט עס מתיר געווען, ווי די ר"ן זאגט, נאר די ווייל ער קען דאך הוא אינו מיחל, ער קען נישט אראפ נעמען דעם נדר, נאר ער האט געזאגט דעם נדר פאר דעם חכם, צו פאר רב נחמנ'ן, צו פאר א צווייטן, און מען האט אים אראפ גענומען דעם נדר. ר' שמעון ברבי הוה ליה נדרא למישרא, ר' שמעון ברבי האט געהאט א נדר מתיר צו זיין, אתא לקמייהו דרבנן, ער איז געקומען פאר די רבנן און ער האט געבעטן מען זאל אים מתיר זיין דעם נדר, אמרי ליה האבן די רבנן צו אים געזאגט, נדרת אדעתא דהכי, זאלסט געווען וויסן די נישט גוטע זאך וואס קומט ארויס פון נדר וואלסטו געמאכט דעם נדר? אמר, האט רבי שמעון ברבי געזאגט אין יא, אדעתא דהכי, האט ער געזאגט אין יא, כמה זימנין, אסאך מאל, והוו מצערי רבנן, די רבנן האבן זיך מצער געווען, משימשא לטולא, זענען געגאנגען פון די זון ס'איז געווען הייס, צום שאטן וואס איז קילער, נאכהער ס'איז געווען קאלט אין שאטן, זענען זיי געגאנגען מטולא לשימשא, פון דעם שאטן זענען זיי געגאנגען צו דער זון, לישנא אחרינא, אדעתא דהכי אין, מ'האט געפרעגט אויף דער דעה וואלסטו געמאכט דעם נדר, זאלסט געווען וויסן אז ס'איז אזוי שווער, כמה זימנין, אסאך מאל האט מען געפרעגט און ער האט אלץ געענטפערט אין, והוו מצטערי רבנן משימשא לטולא ומטולא לשימשא, די מסורת הש"ס זאגט אז דאס איז נישט דא דער ארט, דאס דארף שטיין ווייטער אין גמרא, מיר וועלן שוין זען. אמר ליה בטנית, בריה דאבא שאול בן בטנית,

אָבער ווען ער זאָל געווען וויסן ביי דעם מתיר זיין האָט מען אַזויפיל צער, ושריוה, מען האָט מתיר געווען דעם נעדר, רנ.